קאסעט נומער פֿינף, איז געקומען א איד קיין אמעריקע, פון א' ראבאי, געלייענט צבי סערלין. גוט, ער וועט בטל מאכן אלע זייערע זארגן. קען מען זיך פארשטעלן א איד און ער זאל נישט באדארפן זארגן? עס קען זיין אז נישט. דאס הייסט אז עס קען נישט זיין א איד וואס זאל גאר קיין זארג נישט האבן. אינדעראמת'ן איז זארג אפשר גוט. אבער עס איז פאראן זארג צווייערליי, זארג פארן מארגן און זארג פון היינט, אט פון באלד. די זארג פארן מארגן איז נישט געגעבן געווארן דעם מענטש אז ער זאל עס קענען אוועקווארפן, ווארפט ער עס אוועק איז ער נישט מער ווי א בהמה. אבער די זארג פון היינט, פון באלד, דאס נעמט זיך דער מענטש אליין.

ער טוט עס צוליב דעם אז ער זאל זען צו עס איז דא וואג אין זיינע האפענונגען. איי, האפענונגען, האפענונגען, זאגט מאניס צו זיך אליין און טוט א לייכטן זיפץ און עס טוט אים א ריס ביים הארץ. געווען אמאל ביי אים אנדערע האפענונגען, זענען זיי שוין באגראבן און פארשאטן אונטער א בארג אש. ער אליין איז אויסגעריסן געווארן פון זיין ארט, און מען האט נישט געהאט קיין צייט אים גוט אויסצורייסן, ווארום מען האט איבערגעלאזט די ווארצלען, דאס הייסט, זיינע קינדער און זיינע נאענטע, אט אלע יענע אידן וואס זענען אים אזוי גוט און באליבט געווען, זענען געבליבן ערגעץ דארטן, און אים האט מען אריבערגעווארפן אהער אין אמעריקע. אמת, ער הייבט שוין אן זיך פילן היימיש. ער ווייסט שוין דא די נעמען פון אסאך גאסן, ער קען שוין דא אסאך אידן, און מיט זיינע אייגענע הענט פארדינט ער זיין ברויט. ער באדארף נישט אנקומען צו קיינעם, און באדארף נישט שמעקן פון וואנעט און וואוהין דער ווינט בלאזט. ער פארדינט זיין ברויט ווען עס מעג רעגענען אדער שנייען, אדער זיין הייס אדער קאלט. ער שטייט אויף אינדערפרי און גייט אוועק צו דער ארבעט, און ארבעט אפ זיין טאג.

מיטאג צייט. מאניס האט דערפאר אליין שוין ליב געהאט אמעריקע. אינמיטן העלן טאג, מיר נישט דיר נישט, נעמט מען און מען הערט אויף צו ארבעטן. אלע אינאיינעם. פון איין עק שטאט ביז צום אנדערן. אין יעדער פאבריק. אין אלע גאסן שטעלט מען אפ די ארבעט און מען רוט זיך אפ. אזא שיינע מידה האט געפאסט פאר די צייטן פון בית המקדש. און ווער ווייסט, אפשר. אפשר איז דא אין אמעריקע פאראן א וואונק אויף דעם? מאנעס האט זיך צעשמועסט מיט דעם סלאפקיוועצער שוחט וועגן דעם ענין. איר זייט אזא מאדנער איד, האט דער פעדלער שטילערהייט געזאגט צו מאנעס'ן, דא אין דעם וויסטן אמעריקע זעט איר א וואונק? וואוהין? פארגיט מיר, האט זיך מאנעס ווי געבעטן ביים פעדלער, ביי מיר איז עס אזוי ניי, פשוט עס פארכאפט מיין אויג. אינמיטן העלן טאג שטעלט מען אפ די ארבעט אי פאר די מענטש אי פאר דער בהמה. אינגאנצן אויף איין שעה צייט? קרימט זיך דער פעדלער, מען קאן דען מאכן א לעבן דערפון? נא, אייך לוינט נישט, כ'פארשטיי זאגט מאניס, אבער פאר מיר איז עס זייער גוט, כ'קאן אפכאפן דעם אטעם. אין מצרים וואלט אזא זאך נישט געווען מעגליך, אין ארץ ישראל יא. איר פארגלייכט דא צו ארץ ישראל להבדל אלף הבדלות, ווערט דער פעדלער ברוגז. איר ווילט זיך מיט מיר קריגן? שמייכלט מאניס. וואס האט איר געוואלט אז מ'זאל רוען א גאנצן טאג? ביי מיר וועט איר פועל'ן א גאנצן טאג נישט.

און וואס פאר א חזר לאכט מאניס. כ'האב אייך נאך נישט דערציילט הא די מעשה מיט דעם חזר, יא דאכט זיך דערציילט, ניין איר האט אנגעהויבן און נישט דערענדיגט. בין איך אזוי געגאנגען אינמיטן וועג מיט מיינע חלפים אין בוזן קעשענע און גיב א קוק, א חזר א גרויסער וואס זיין גרויס איז נאך נישט געזען געווארן, גייט פונקט אנטקעגן מיר, און אט איז ער שוין לעבן מיר, באמת, איך האָב זיך דערשראָקן. װאָס האָט איר געטאָן? איך האָב אױפֿגעהױבן אַ שטעקן און האָב אים דערלאַנגט איבערן קאָפּ דעם חזר. העי, מיסטער, עס האָט שױן געװיסלט! האָט דײװ, דער אָנטרײַבער, געטאָן אַ געשרײ און איבערגעשלאָגן דאָס געמיטלעכע שמועסערײַ צװישן מאַנעסן און דעם פּעדלער. מאניס האט אנגעהויבן צוריק צו ארבעטן, און דער פעדלער איז אוועקגעגאנגען אין איין איילעניש כמעט אויף איין פוס, איינגעמאנט דאס געלט פון די ארבעטער. ביים ארויסגיין האט ער געטאן א געשריי צו מאניס'ן, האלטן מיר הייסט עס ביי דעם אז איך האב אים געגעבן איבער'ן קאפ. געגעבן איבער'ן קאפ. האט מאניס געמורמלט און געארבעט, און געפרואווט זיך באצווינגען אז ער זאל ארבעטן און נישט טראכטן. ווארום צוויי זאכן מיטאמאל האט ער נישט געקאנט טאן, אי טראכטן אי ארבעטן. וואס איז ער דען נאך עפעס מער פון א מענטש? א פשוט'ער מענטש. איז אויב ער הייבט נאר אן צו טראכטן ביי דער ארבעט, אזוי רוקט זיך דער טאג און די ארבעט שטייט. מאניס קאן אבער זיך אזוי גרינג נישט באצווינגען אויפצוהערן טראכטן. עס איז א שווערע מלאכה. ער שטעלט זיך פאר אז ער נעמט אן מיט ביידע הענט זיין מח און קוועטשט אים אויס און ווארפט אוועק דאס פעטע און נעמט דאס וואס עס בלייבט איבער, דאס שאלעכטס, און לייגט צוריק אריין אויף דעם ארט וואו דער מח באדארף ליגן. און איצט אז ער ווערט פארטיג מיט אט דער מלאכה נעמט ער זיך אריינלאזן אין דער ארבעט וואס פאר אים אויפן טיש. אבסאלוטע פארגעסנקייט.

דערפאר וואס עס איז דא אין זיי אזא מין עקשנות וואס לאזט זיי נישט אפגענומען צו ווערן און זיי ווארפן זיך און ארבעטן ביז דער טאג גייט אוועק, יא, געבענטשט זאלסטו זיין גאט וואס דער טאג איז שוין אוועק און עס ווערט נאכט, און עס גיבט א פייף דער וויסל און מען הערט אויף צו ווארפן מיט די הענט און מען קען שוין צוריק ארויסנעמען דעם מח און אים אנפילן מיט מחשבות און צוריק א טראכט טון וועגן וואס מען וויל, ווי גוט עס איז דעמאלט מאניסן. עס מוז דעמאלט איטליכן גוט זיין. אזוי מיינט מאניס אז עס איז איטליכן אזוי גוט. ווארום ער איז איינער פון אלע. ווען דער וויסל גיט א פייף, הערן אלע אויף צו ארבעטן, און ער אויך. דאס אליין איז שוין א סימן אז מאניס איז איינער פון אלע. און אויב עס איז אז אים גוט, איז דאך אלעמען גוט. קאן דען זיין בעסער? עס עפענען זיך אן א שיעור טירן און מען גייט ארויס אויף גאט'ס וועלט, מען כאפט אפ דעם אטעם, מען גייט איבער די גאסן און מען שמעקט גאט'ס גוטע ביסל לופט, מען זעט דעם שיינעם הימל מיט די שטערן און מען זעט גאט'ס באשעפענישן, און מען פילט זיך ווי מען איז אויך עפעס נישט קיין פארשפארטער, אראפגעווארפן פון זיך דעם שווערן יאך און מען קלאפט אויס מיט די פיס די פרייע וואס זענען א גאנצן טאג שיר נישט אפגענומען געווארן אלערליי טריט. איז עס א וואונדער וואס מאניס פרייט זיך אזוי? ווי א קינד פילט ער אלע אוונט, ווי א קינד וואס הייבט אן ערשט צו גיין אויף זיינע פיסלעך. אלע אוונט אזוי, פיס, פיס, פיס. עס איז אזוי גרינג צו שפאנען אין דער גאס מיט אלע אינאיינעם. אבער וואס וועט זיין ווייטער? פרעגט זיך מאניס. וואס וועט זיין ווייטער? עס איז א שרעק זיך צו דערמאנען אז דאס איז עס אינגאנצן און נישט מער. מאניס וויל דעם דאזיגן געדאנק נישט צולאזן צו זיך. דאס איז עס און נישט מער.

און זיין פארשפארט א גאנצן טאג און פארנאכט זיך באפרייען און מארגן ווידער זיך אליין מיט גוט ווילן פארשפארן און אזוי אן א סוף. שבע מאניס'ס ווייב איז שוין געווען אנדערש, זי האט עס געזען אנדערש. וואס איז דער חילוק וואס א מענטש טוט, האט זי געזאגט, דא אויף דער וועלט מוז מען ארבעטן און האבן צרות, א נייס, האט מאניס זיך געוויצלט, אויב דו ווייסט וואס דו קלאגסטו זיך. שבע, עס באפאלט מיך א שרעק, האט מאניס געזאגט און איז געווען גערירט ביז טרערן. ווען איך גיב זיך א פארטראכט וועגן דעם תכלית, וואס פאר א תכלית טראכט איך ליגט אין דעם צונויפלייגן העמדער? נישט אזוי מסוכן. שלאגט אפ שבע מאניס'ס טרויעריגע געדאנקען, און אזוי שטייט געשריבן דארטן וועגן יענעם תנא וואס איז געווען א שוסטער. גערעכט שבע, איז גערעכט. ווישט זיך מאניס זיין שטערן. איך וועל שוין מער נישט האבן קיין תרעומות. ווער לאזט דיך נישט? האט שבע געזאגט מיט אויגן ווייט פארטראכטע. קענסט אהיימקומען און לערנען און שרייבן דיין ספר וואס דו האסט אמאל געוואלט שרייבן, געדענקסט? וואס דען? כ'האב פארגעסן? האט מאניס זיך גערויטלט און איז צוגעגאנגען צום טיש און זיך אין אים אנגעשפארט, דאכט זיך אז איך האב דיר שוין געזאגט וואס פאר א ספר איך וויל שרייבן, ניין, מיר האסטו גארניט געזאגט ווי אזוי דער ספר וועט זיין, האסט מיר נאר געזאגט אז דו ווילסט שרייבן א ספר. האט שבע געזאגט און זיך געשאקלט ביי יעדן ווארט, וואס דאס האט צוגעגעבן זייער פיל חן צו אירע ווערטער. וויל איך דיר איצטער זאגן, איז מאניס געשטאנען אנגעשפארט אן טיש מיט ביידע הענט, און בשעת ער האט גערעדט האט ער געקוקט צום טיש. מיין ספר וועט זיין א נייער שלחן ערוך. ווינציג דינים, האט שבע געזאגט מיט א שמייכל. דאס דאזיגע שמייכלען האט נישט באליידיגט קיינעם. חוץ דעם האט מאניס גארנישט געזען ווי זי האט געטאן א שמייכל. ווינציג זענען דא ביי אונז אידן דינים, וועסטו נאך אויסשרייבן נייע דינים? ווארט, כאפ נישט, האט מאניס מיט איין האנט אין דער לופטן געוויזן שבע'ן אז עס איז דא גענוג צייט און גענוג ארט, האסט נאך נישט געהערט וואס און ווען. ס'איז מיר נארוואס איינגעפאלן די דאזיגע מחשבה. איך האב גאר געוואלט שרייבן א חידוש איבער דעם מדרש, נאר איצט אז מיר זענען דא אין אמעריקע, און איך זע אלע אידן שטייען אויף אינדערפרי און גייען צו דער ארבעט. אלע ארבעטן. עס איז א נייע מדינה און דא גילט נישט דאס וואס עס האט געטויגט פאר דארט, פארשטייסט שבע? דא באדארף מען האבן א נייעם שולחן ערוך, וואס מיינסטו? אין אזעלכע זאכן בין איך בלינד, זאגט שבע און שפארט פונדעסטוועגן אונטער מיט איין האנט איר פנים און וויל דאס דאזיגע וואס מאניס האט געזאגט אביסל טיפער באנעמען. עס איז נאך א שאד וואס מאניס גערעדט, ציט ווייטער דעם שמועס און שעווע הערט שוין נישט וואס ער רעדט, אבער אין דער אייגענער צייט קאן זי זיך נישט פארטיפן אין זיך אליין. כ'וועל נאך אזוי גיך זיך נישט אוועקזעצן שרייבן. שפאנט מאניס איבער דער שטוב און קרייזלט מיט איין האנט איינע פון זיינע פאות. פריער וועל איך פארצייכענען אין א ביכעלע גלאט אזוי אלערליי דינים. למשל, גיט מאניס צו דערקלערן, נאכדעם ווי ער איז ארומגעגאנגען אפאר מינוט און געשוויגן. נעם אזא מנהג ווי זיי האבן דא אז אינמיטן העלן טאג אינמיטן פון דער ארבעט טוט מען א פייף און מען הערט אויף צו ארבעטן. ווער טוט דעם פייף? קאן די פרוי אין שבען נישט ביישטיין דעם נסיון. כ'ווייס אויך נישט ווער עס טוט דעם פייף. ציט מאניס מיט זיינע פלייצעס, אבער עס דערהערט זיך א פייף און מען בלייבט שטיין אינדערמיט ארבעט. אַ שטײגער, איך האַלט אין מיטן צונױפֿלײגן אַ העמד. טוט מען אַ פֿײַף, לאָז איך איבער דאָס העמד און זעץ זיך אַנידער אָפּרוען. זײער װאױל! געפֿעלט שעװען דער מינהג. אַזאַ זאַך איז װאױל און עס מוז װערן אַ דין, קלאַפּט מאַנעס מיט אײן האַנט אין דער אַנדערער. טאָמער געפֿינט זיך אײנער אַן אַרבעטער, װאָס װיל נישט רוען, ער זאָגט, איך בין נישט מיד און איך װיל נישט רוען.

עס זענען גענוג וואסערן אוועק ביז מאנעס האט זיך גענומען שרייבן זיין שלחן ערוך. דאס לעבן פון דעם פרעמדן איד אין אמעריקא האט זיך געצויגן אזוי ווי פון פעך. מאנעס'ס פארדינסטן זענען געווען קוים קוים גענוג אויף דעם וואס זיין שטוב האט באדארפט. אפט מאל איז נישט געווען גענוג, און כאטש שעווע האט געוואוסט דעם סוד פון שפארזאמקייט, פון דעסטוועגן האט זי נישט געקאנט זיך צוקוקן ווי אזוי מאניס קומט אהיים אן אויסגעמוטשעטער, און האט לעצטנס אנגעהויבן צו פראכן מיט דער נאז, און דערצו האט מאניס'ס קאפ האר אנגעהויבן צו ווערן גרוי, און דער קאפ אליין זיינער ווערט עפעס אזוי ווי איינגעשרומפן און קליין. רעדן מיט מאַנעסן וועגן דעם האָט זי מורא געהאַט. זי פֿלעגט קוקן און שווײַגן. איר האַרץ איז צעגאַנגען געוואָרן פֿון ווייטאָג. דערפֿאַר איז זיי אָבער אין אַמעריקע געגאַנגען אין אַנדערע זאַכן בעסער. זייערע שׂונאים די שכנים האָבן זיך פֿאַרנומען פֿון דילענסי סטריט, און פּונקט די צווייטע טיר האָט זיך אַרײַנגעצויגן דער סעלאַפּקעוויצער שוחט. איצט אז מאניס גייט אוועק און שבע בלייבט אליין אין שטוב, טוט זי א קלאפ אין דער וואנט און די שוחט'קע קומט באלד אריין. זי הייסט רבקה. און זעט טאקע אויס ווי אן אמת'ע שוחט'קע. שבע מיט רבקה'ן זענען שוין געווארן אזוי נאנט ווי צוויי שוועסטער. זיי איז שוין אינאיינעם גרינגער צו טראגן דעם שווערן יאך פון דעם פרעמדן לאנד. און אין אָװנט קומט דער שוחט אַרײַן אַ מאָל צו מאַנעסן, אָדער פֿאַרקערט, מאַנעס גײט אַרײַן צום שוחט. דער שוחט הײסט אַבֿרהם און זײַן װײַב רופֿט אים אַבֿרהמל. בײַם שוחט איז דאָ אַ פֿולע שטוב מיט קינדער, און זײ האָבן שױן אַ היפּש מײדל, װעלכע הײסט לאהטשע. די צװײ שטיבלעך, װאָס דער שוחט האָט באַװאױנט, זײַנען כּמעט געװען לײדיק און פֿול. לײדיק זײַנען זײ געװען אָן מעבל. נישט קיין בענקלעך, נישט קיין טיש, אבער פול זענען זיי געווען מיט קינדער. חוץ דער גרויסער לאה זענען געווען קלענערע מיידלעך, מאגערע, בלאסע, מיט שווארצע האר און מיט אויסגעשמירטע פנימער. עס זענען געווען יונגלעך גאר קליינע, צוויי פון זיי זענען נאך ארומגעקראכן אויף דעם פאל, איין יונגעל איז נאך געווען ביי דער מאמע'ס ברוסט און איין יונגל איז שוין געווען א גרעסערער, אין דער צייט פון צווישן צוויי שוועסטערלעך געבוירן געווארן. די שוחטקע רבקה איז אליין געווען זייער א פיינע נשמה, דאס גוטסקייט אליין, און האט פארמאגט אלערליי גוטע מידות וואס נישט אלע פרויען האבן. איין זאך דאס וואס זי איז נישט געווען אזא בריה אין שטוב. זי האט שוין געהאפט אז דאס מיידל לאה וועט זי שוין ארויסשלעפן פון דער שווערע הארעוואניע, איז אבער דא אין אמעריקע, און אין אמעריקע גייען גאר די מיידלעך אויך ארבעטן? עס האט זיך אפגעטון אלערליי מעשים אין שוחט'ס שטוב איידער לאה האט גע'פועל'ט אז מען זאל זי לאזן גיין ארבעטן אין פאבריק. לאה איז געקומען קיין אמעריקע מיט אירע עלטערן ווען זי איז נאך קוים צוועלף דרייצן יאר אלט געווען. זי האט נאך פארכאפט ארומצולויפן אביסל איבער די גאסן און זיך צו שפילן מיט די קינדער אין גאס. דארטן וואו זיי האבן געוואוינט איז געווען זייער געדיכט באזעצט מיט מענטשן. די גאס א שמאלע, הייזער הויכע און אלטע, און אנגעפילטע מיט מענטשן ווי מיט מוראשקעס. דאס געפילדער דארטן אין יענע גאס ליגט נאך ביי לאה'ן אין די אויערן. ווער ווייסט צו זי וועט שוין דאס קאנען פארגעסן. זי האָט זיך אויך אויסגעלערנט ענגליש. דאָרט, אין יענע גאַס, האָבן די קינדער געוווּסט, אַז זי איז נישט קיין אַמעריקאַנער געבוירענע. מען פֿלעגט עס איר אויפֿוואַרפֿן אויף יעדן טריט און שריט. אָבער זי האָט זיך נישט געשעמט מיט דעם. זי האָט נישט געקאָנט באַנעמען פֿאַר וואָס עס איז פֿאַראַן צו שעמען זיך מיט דעם, וואָס זי איז געבוירן געוואָרן אין דעם שיינעם שטעטל סעלאָפּקעוויץ. און זי האָט זיך טאַקע נישט געשעמט. אבער ענגליש האט זי זיך אויסגעלערנט און זי רעדט אזוי ווי אן אמת געבוירענע אין אמעריקע. דאס איז זייער אנגעלייגט ביי אירע עלטערן. זייער טאכטער קאן רעדן ענגליש. פאר וואס א שטייגער איז עס ביי זיי אנגעלייגט? זיי ווייסן נישט. נאר אז זיי דערהערן ווי זייער טאכטער לאהטשע טוט א זאג עפעס אין ענגליש מיט דעם אמת'ן פאנפען פון נאז און מיט דעם פּינקטלעכן פֿאַרקאַטשען פֿון איר צינגל, װערן זײערע הערצער פֿול מיט פֿרײד. עס איז פֿאָרט ענגליש, עפּעס אַן אײדל לשון און נישט גױיִש. און אַז זי איז אַלט געװאָרן פֿופֿצן יאָר האָט מען איר אָנגעטאָן אַ לאַנג קלײדל, און זי האָט אױפֿגעהערט צו גײן אין גאַס זיך שפּילן מיט קינדער און האָט אָנגעהױבן העלפֿן דער מאַמען אין שטוב. נאר זי האט געזעהן אז עס איז נישטא וואס צו העלפן דער מאמע אין שטוב, ווארום דער טאטע איז א גרויסער ארעמאן, און וואס זי וויל קויפן אין שטוב אריין קאן זי נישט, ווארום עס איז נישטא פארוואס. איז זי דאך א מיידל, קאן זי נישט איינרוען. מאמע זאגט זי, איך וועל גיין ארבעטן. וועסט נישט גיין? איך וועל יא גיין. אז איך זאג ניין וועט זיין ניין, א מאמע פאלגט מען, און אז איך וועל פרעגן ביים טאטן און דער טאטע וועט מיר הייסן יא, דעמאלט איז עפעס אנדערש, דער טאטע האט זיך געקרימט און געקרימט און געזאגט אז אויב זי וויל קען זי אנהייבן ארבעטן, נאר ביי עפעס אן איידעלער ארבעט. איז לאה געגאנגען און איז און זיך אנגעגעבן אין א פאבריק וואו מען מאכט בייטעלעך, קליינע בייטעלעך און גרויסע בייטלען, זי פארדינט שוין גאנץ נישקשה, זי ברענגט אהיים דאס קאנווערטל און גיבט עס אוועק דער מאמען, די מאמע טראגט דאס קאנווערטל מיט לאה'ס הארעוואניע אין א באנק אריין און זאמלט דאס געלט פאר איר טאכטער'ס נדן. לאה פארקערט וואלט בעסער געוואלט אז די מאמע זאל אויסגעבן דאס געלט וואס זי פארדינט אויף דער שטוב נדן, זאגט זי באדארף איך נישט, זי ווייסט וואס זי זאגט, לאה איז א שיין מיידל, זי ווייסט שוין דערפון. זינט זי האט אנגעהויבן ארבעטן אין דער פאבריק האט זי דערוואוסט זיך אז זי איז א שיין מיידל. זי איז אויך אביסל באלעזן, אין אוונט זיצט זי תמיד מיט א בוך אין האנט און שלינגט בלאט נאך בלאט. דאס לייענען איז ביי איר אזוי בא'טעמ'ט פונקט ווי דאס עסן. אסאך מאל וואלט זי נישט געגעסן און בעסער געלייענט. אזוינע שיינע ביכלער דא אין אמעריקע. זי לייענט איבער א ביכל און דערציילט דער מאמען און שבען וואס אין ביכל שטייט. און די מאמע מיט שבען קוקן זיך איבער און טראכטן מסתם אז זיי וואלטן אויך געלייענט ווען זיי וואלטן געקאנט. אין אט די ביכלער זענען פאראן מיידלעך זייער שיינע און לאה שפילט זיי איבער אין לעבן. און עס דאכט זיך איר אז זי איז שענער פון זיי אלעמען. ווארום זי האט מען נאך נישט געזען, אזא געפיל האט זי, אז קיינער האט זי נאך נישט געזען. אין יענעם טאג, ווען מען וועט זי שוין דערזען, וועט עפעס אויסערגעווענליכס געשען. זי איז זיכער אין דעם. זי האלט ביי זיך אינעווייניג א סוד, וואס אויב די וועלט וועט אים דערוויסן, וועט אפשר די וועלט זייער שיין ווערן. זי אליין ווייסט אויך נישט וואס דאס איז, אבער אזא געפיל האט זי. און זי האט נישט מיט וועמען פון דעם איבערצורעדן. זי פאלט פון צייט צו צייט אן אויף איינעם פון די קליינע ברידערלעך און דריקט אים צו זיך און קושט אים אזוי באטעמט פשוט אים אויפצועסן. אין פאבריק פועל'ט זי אלץ וואס זי וויל. אט שפארט זי זיך איין אז זי וויל נאך פופציג סענט אויף דער וואך, גיט מען איר. אַן אַנדערש מאָל נעמט זי זיך אָן פֿאַר אַן אַנדער מיידלס קריוודע און געווינט. זי וואָלט געקאָנט האָבן די לייכסטע אַרבעט, נאָר זי וויל נישט זײַן פֿון די מיידלעך, וואָס מען זאָל טײַטלען אויף איר מיט די פֿינגער. סײַ ווי קוקן די מיידלעך קרום אויף איר. מען רופֿט זי אין שאַפּ מיט דעם צונאָמען, דאָס שיין פּנימל. עס איז טאקע שיין צו פארמאגן א שיין פנים, אבער אז זי ווייסט אז מען קוקט קרום אויף דעם, פילט זי ווי צו נעמען סאזשע און זיך אויסשמירן דאס פנים. אבער זי טוט עס נישט, ווארום עס איז פארט שיין, און בסך הכל זענען נאך די מיידלעך נישט צופרידן. אין לאהן איז דאס מיידלשע אויפגעשטאנען אומדערווארט. זי האט אפילו געוואוסט שוין אסאך זאכן, נאך ארומלויפנדיג אין גאס צווישן די קינדער, אבער דאס אמת'ע מיידל איז ערשט געבוירן געווארן ווען די מאמע האט איר געהייסן אנטון א לאנג קליידל. ערשט דעמאלט האט זי זיך אנגעהויבן שעמען מיט אירע נאקעטע הענט פאר דעם אייגענעם טאטן. און אויב דער טאטע האט איר אמאל געגעבן א קניפ אין באק פאר ליבשאפט און אירע באקן האבן זיינע פינגער געטון א ברי, איז לאה דערנאך געווען אזוי ווי צעמישט און נישט געוואוסט מיט וואס צו פארשטעלן דעם וועג צו אירע אינעווייניגסטע געדאנקען אז דער טאטע זאל זיי נישט זען. אט אזוי איז דאס געגאנגען. דער שוחט איז געווען א מענטש פול הלצה. זיין קענטעניש און זיין לערנען האבן אים אבער נישט געמאכט קלוגער. ער איז געווען אביסל נאריש און ווינציגער נאך פראקטיש. ער האט געוואוסט אז אפילו צו זיין א שוחט באדארף מען האבן שכל, אבער אין וואס עס באשטייט דאס האבן שכל האט ער נישט געוואוסט. ער האט אלץ געלאזט אויף גאט'ס באראט. ער איז געווען א גרויסער בעל בטחון. אין אמעריקע וואלט ער אויך געלעבט מער פון בטחון, נאר עס האט צוגעטראטן שוין ביז צום האלז, איז ער געווארן א פעדלער. אזוי האבן לאנדסלייט געראטן. זיי האבן געזאגט אז פעדלעריי איז נישט קיין בושה, כמעט אלע גבירים זענען דא פריער געווען פעדלער. אברהם פילט אבער אז דאס טראגן פון דעם קויש איז אים א דערנידעריקונג פאר אים, מען באהאנדלט אים גראב, מען מיינט אז ער האט גאר קיין נשמה נישט, ער שטייט זיך אויס יעדן טאג אלערליי בושות, און אין אוונט ווען ער קומט אהיים און טוט א קוק אויף זיין שטוב דער ארעם ליידיגער און דער פולער מיט קינדערלעך פארגעסט ער אין אלע בושות, ער נעמט אן אלס מיט ליבשאפט און האט בטחון אז ער וועט נאך דא ווערן צוריק א שוחט. דאס לאנד איז נאך ניי, אידן קומען אהער פון אלע עקן וועלט, און מיט דער צייט וועט דאס זיין א אידישע שטאט. אט וועט איר זען ר' מאניס, זאגט ער מאניס'ן אין איינעם פון זייערע געמיטליכע שמועסן וואס דא וועט ווערן. עס איז שוין, זאגט מאניס, ווינציג אידן זענען דא פאראן, אבער וואס איז אמת איז אמת, די אידן דא וועלן זיך אויסשמד'ן, נעמט מיין ווארט, חלילה וחס, מישט זיך אריין שבע, אונזערע אידן, שפיל זיך מיט אונזערע אידן, וואו מען גייט הערט מען רעדן אידיש, קלויזן זענען דא פאראן, אפילו א ישיבה, אידן זיצן און לערנען תורה, און מען גיט אכטונג אויף כשרות, און האט געזען ווי אידן האבן געבויט סוכות, דו אליין מאניס האט געגעסן אין א סוכה ניין? און די מלחמה מיט די איירישע באמס האט מאניס דערמאנט שבע'ן געהאט א מלחמה? פרעגט דער שוחט א פאראינטערעסירטער, ניין ניין מיר וועלן נישט האבן. שאקלט ביטער מיטן קאפ מאניס. די איירישע באמס, כ'ווייס וואס פאר א ברואים דאס זענען. זיי האבן נאר געוואלט ווארפן שטיינער אין דער אידישער יויך אריין. מילא, אין דער יויך איז ווי אין דער יויך, אבער די שטיינער האבן גראד געטראפן אין קאפ אריין. נו נו, זענען אונזערע אידעלעך אויך נישט קיין לעמעשקעס. איז מען ארויס און עס איז געווארן אן אמת'ע מלחמה. פענסטער זענען צעבראכן געווארן, די שטריק אויף וואס מען הענגט גרעט זענען אפגעשניטן געווארן, און בלוט האט זיך געגאסן. איבער וואס? איבער א אידישע סוכה? מיינט איר דאך אז אונזערע אידן ליגט די סוכה אין קאפ? האט איר א טעות. אפגעגעסן און זיך אפגעשלאגן איז מען אוועק און אפגעווישט די ליפן און פארגעסן אז מען איז אידן. פון וואנען ווייסט איר אז מען האט פארגעסן? פרעגט דער שוחט תמ'עוואטע. יא, פון וואנען ווייסטו? האלט אונטער שבע. איך ווייס, איך ווייס. וואס ווילט איר מיר דערציילן אז דא שמעקט ווי אין א אידישער שטאט? איז מאניס געווארן א צוקאכטער. אין א אידישער שטאט אז עס קומט שבת שמעקט דארט מיט שבת. אלע ימים טובים האבן געהאט זייער אייגענעם גוטן ריח און די גאנצע שטאט האט געשמעקט מיט דעם דאזיגן טאג. דאס איז אמת גיט זיך דער שוחט אונטער און די קינדער די אידישע וואקסן גויים זאגט מאניס מיט ווייטאג דאס איז אמת גיט זיך ווידער דער שוחט אונטער זאגט ער מיר אז מען וועט באדארפן א שוחט לאכט מיט גאל מאניס א שוחט וועלן מיר פעדלעווען, זאגט דער שוחט מיט הכנעה. הערט אים נישט, נעמט זיך אן שבע אמעריקע'ס קריוודע. ווי ער וויל אזוי רעדט ער. אז ער וויל שרייבט ער שוין א שלחן ערוך מיט דינים פאר אמעריקע און אז ער וויל איז דא גארנישט דא. מאניס האט אנגעקוקט שבען מיט פארווארף. ער האט א טראכט געטאהן אז פאר א פרוי טאר מען גארנישט דערציילן, ווארום זי קען דיך אמאל מיט א ווארט אומגליקליך מאכן. ער האט אבער זיך געמאכט ווי נישט אים מיינט מען, ער איז געבליבן שטיל, און ווי זיין טבע איז געווען, שוין מער גארנישט גערעדט. הערט, דער שוחט איז געזעסן און דערמאנט מאנעס'ן אז ער האט נאך נישט געענדיגט זיין מעשה מיט דעם חזיר. מאנעס האט געשאקלט מיט'ן קאפ און דער שוחט האט דערציילט די מעשה מיט דעם חזיר ביז צום סוף. ווי אזוי מען האט אויסגעטראכט אין סעלאבקעוויטש אויף אים א שם רע איז אז ער האט געשלאגן דעם חזר מיט איינעם פון זיינע חלפים. מאניס האט געהערט און געשוויגן, ער האט נאר געטראכט וועגן זיך און זיך געשטראפט פאר וואס ער האט גאר דערציילט שבען וועגן דעם שלחן ערוך און זיך צוריק געשטראפט פאר דעם וואס ער איז ברוגז אויף שבען. אז דער שוחט איז אוועק געגאנגען האט מאניס געזאגט צו שבען שטילערהייט. פארוואס דערציילסטו מיינע סודות? וואס פאר א סודות? פארשטייט נישט שבע, מיט מיין שלחן ערוך? פון וואנען ווייס איך אז עס איז א סוד? זאלסטו וויסן אז עס איז א סוד. א סוד, יא. פאר וועמען האסטו מורא? פאר קיינעם נישט. אט אזוי, עס איז א סוד. אויב א סוד, וועל איך וויסן פון היינט אן. זאלסטו וויסן, ווארענט זי מאניס מיט א פינגער. דזשעיקאב'ס מלוכה. דאס וואס מאניס האט געמאכט א שווייג וועגן די קארבן אויף זיין טיש האט דעם רויטן גארנישט געשמעקט. די ארבעטער אין דזשעיקאב'ס פאבריק האבן צווישן זיך געהאלטן אן אפמאך א געהיימע פארבינדונג. עס איז געטאן געווארן אזוי געהיים אז אי דעיוו דער אנטרייבער זאל נישט וויסן אי דער באלעבאס דזשעיקאב זאל אויך נישט וויסן. און אזוי ווי די פאבריק איז אלעמאל געווען אפגעהיט פון דעיוון, אדער דזשעיקאבסן מיט דעיוון, האבן די ארבעטער זיך בעדארפט רעכענען מיט שוועריקייטן, זיי האבן זיך געמוזט צונויפרעדן דורך צייכנס פון איין אויפגעהייבענעם פינגער אדער א טופּע פון א פוס. די געהיימע פארבינדונג פון די ארבעטער איז באשטאנען אין דעם. אז אזוי ווי אלע ארבעטער דא אין פאבריק האבן נאר גענוג ארבעט פון זייערטס וועגן אליין, און אויב דזשעיקאב זאל נאך פרואוון ארייננעמען אנדערע ארבעטער וועט שוין דעמאלט נישט זיין גענוג ארבעט פאר אלעמען, דערפאר מוזן אלע ארבעטער אין דזשעיקאבס פאבריק זיך אפשמועסן אזוי ווי ברידער צווישן זיך און נישט לאזן אז דזשעיקאב זאל ארייננעמען נייע מענטשן. דער רויטער האט געוואוסט אז אויב מ'וועט די פארבינדונג טאקע דורכפירן וועט דאך מאנעס אויך זיין צווישן די פארבינדעטע, און מאנעסן האט ער אזוי פיינט. מאנעס איז דאך זיין קאנקורענט, צו וואס טויג אים דא מאנעס? קען ער דען אליין נישט טון די גאנצע ארבעט דא אין פאבריק? זיי די איבעריגע חברה די שטעפערס די פרעסער זיי איז גוט זיי ארבעטן פון וואך אבער אים איז א ווייטאג ער ארבעט פון שטיק אַז ער װיל, טוט ער זיך אַ װאָרף און װאַרפֿט אַרױס נאָך עטלעכע טוץ העמדער. פֿאַר װאָס זאָל דאָס זײַן מאַנעס? דער רױטער איז אָבער געװען אַ דיפּלאָמאַט. זאָגן אָפֿן, אַז ער איז קעגן מאַנעסן, האָט ער נישט געװאָלט. דעמאָלט װעלן דאָך די אַרבעטער זאָגן צו אים, אױב דיר איז דאָ ענג, קענסטו אַװעקגײן. דער רויטער וויל אבער אז מאנעס זאל אוועקגיין. האט ער, דער רויטער, אזוי לאנג געטראכט, ביז ער האט זיך דערטראכט. ער האט געהערט דערציילן אז אין ניו יארק איז דא אזא חברה באנדיטן וועלכע הייסט מיט דעם נאמען דריי קארבן. און די דאזיגע באנדיטן קוקן נאך א מענטש וועמען זיי קלויבן אויס צו פאראומגליקן, און אז זיי קארבן אויס דריי קארבן אויף יענעמ'ס טיר.

מיסטער, גייט אַהיים און באַהאַלט זיך! מיסטער, גייט אַהיים און באַהאַלט אייך! מאַנעס האָט גראָד געזען די דריי קאַרבן אויף זיין טיש, האָט ער אָבער גאָרנישט געזאָגט, ער האָט געשוויגן. וואָס אַרט עס מאַנעסן? זאָל זיין קאַרבן אין טיש! און אַז מאַנעס האָט געשוויגן, האָט דאָך דער רויטער אויך געמוזט שווייגן.

דער רויטער האָט אַזױ אַ לאַנגע צייט נאָכגעשמעקט מאַנעסן און געזען, אַז ער קען גאָרנישט אָנשמעקן. אַלץ, װאָס ער האָט געװוּסט, איז, אַז מאַנעס װאוינט אין הונדערט אַכצן דילענסי סטריט. דאָס אַליין װעט אים אפשר מיט דער צייט צוניץ קומען. אָבער דערװייל האָט ער געשוויגן וועגן דעם. דער רויטער האט פארמאגט אזא קראפט א בייזע אין זיך, אז ער האט געקאנט זיך אליין אפנארן און נישט אויסזאגן זיך אליין וואס ער האט פארטראכט אויף שפעטער. און ווי שוין פריער געזאגט האבן די ארבעטער זיך געוואלט צונויפנעמען און מאכן צווישן זיך א געהיימען אפמאך. די ארבעטער האבן נישט געוואוסט וואס דער רויטער טראכט וועגן מאנעסן. די באציאונגען פון אלע ארבעטער צו מאנעסן זענען שוין כמעט געווען אזוי ווי צו אן אלטן ארבעטער, נישט קוקנדיג וואס מאנעס איז געווען א נייער מענטש דא אין פאבריק, און אויך נישט קוקנדיג אויף דעם וואס מאנעס האט זיך געהאלטן אביסל פונדערווייטנס. פארקערט, דאָס, װאָס מאַנעס האָט זיך געהאַלטן פֿון דער װײַטנס, האָט נאָך מער גוטס געטאָן מאַנעסן. און אַז מען האָט באַדאַרפֿט מאַנעסן געבן צו לאָזן הערן װעגן דעם, אַז די אַרבעטער װילן זיך באַװאָרענען, האָט מען צו אים געמוזט שיקן אַ פּאָר װערטער מיט אַ מענטש. און װעמען קלױבט מען אױס? דעם רױטן. מען זאגט צום רויטן ער זאל מאניסן איבערגעבן אז אלע ארבעטער אין שאפ ווילן זיך באווארענען. דעם רויטן איז נישט גוט געווארן ביז צום חלש'ן. אים הייסט מען אז ער זאל זאגן מאניסן. פון אנהייב האט ער נישט געוואלט איבערנעמען אזא שליחות. אבער אזוי ווי מען האט אים זייער צוגערעדט דערצו, האט ער זיך געלאזט איבעררעדן. און טאקע באלד הנאה געהאט דערפון וואס ער וועט קענען אפנארן אי די ארבעטער אי מאניסן. ווארום אינעווייניק ביי זיך האט דער רויטער געלאכט פון ביידע, אי פון די ארבעטער, אי פון מאניסן. דאס איז געווען ביי אים אזא געוואוינהייט, ביי זיך אינעווייניק אפצולאכן פון איטלעכן, ווארום ער האט איטלעכן פיינט געהאט. און מאניסן האט ער קיינמאל נישט געזאגט דאס, וואס מען האט אים געהייסן זאגן. ער האט אזוי געזאגט. ער האָט אַזױ געטאָן. אין אַ טאָג אַרום איז ער געקומען צו די אַרבעטער און זײ איבערגעגעבן, אַז ער האָט יאָ געזאָגט מאַנעסן. װאָס האָט מאַנעס געענטפֿערט? האָט מען בײַם רױטן געפֿרעגט. גאָרנישט, ער האָט געשװיגן, האָט דער רױטער דיפּלאָמאַטיש געזאָגט. אין פֿאַבריק איז פֿאַר די אַרבעטער דעמאָלט געװען זײער שװער און אוממעגלעך צו רעדן. דעיוו האט שטארק אפגעהיט די ארבעטער, ווארום מען האט געדארפט ענדיגן עטליכע טוץ העמדער, איבער וועלכע די ארבעטער האבן געמוזט ארויסווייזן וואס זיי קענען און אריינלייגן אין יעדן שטיקל ארבעט זייער שענסטע מלאכה. די דאזיגע העמדער זענען געווען נאר פאר א פראבע. דזשעיקאבס האט געוואלט אנשפארן מיט זיינע העמדער ערגעץ אויף בראדוועי. דאָס װאָרט בראָדװײ האָט אַרומגעשװעבט אין דער לופֿט פֿון שאַפּ און געדריקט דאָס געמיט. בראָדװײ! עס איז גרינג אַרױסצורעדן, בראָדװײ! אױב די פּראָבע װעט זײ געפֿעלן, װעט יענער סוחר פֿון בראָדװײ אָנהײבן צו קױפֿן בײַ דזשײקאָבסן, װעט דזשײקאָבס װערן אַ גרױסער פֿאַבריקאַנט. ער װעט אפֿשר אַלײן אױך זיך אַריבערציִען פֿון דאַנען, פֿון דער איסט-סײַד, קײן בראָדװײ. און אז עס וועט ביי דזשעיקאבסן ווערן ליכטיג, וועט דאך די ארבעטער אויך ווערן ליכטיג אין די אויגן. דזשעיקאבס וועט באצאלן העכערע פרייזן פאר מלאכה, און אין שאפ וועט זיין מער ליכטיג, ווארום אויף בראדוועי איז דא גרויסע פענסטער. און גלאט אזוי איז שוין בעסער צו זיין אן ארבעטער אויף בראדוועי. הכלל, ס'האט זיך גערודערט מיט בראדוועי. די פראבן האט מען געמוזט אויפנעיען און פרעסן און צונויפלייגן מיט גרויס דרך ארץ. און דעיוו האט געהיט יעדן ארבעטער. און אפילו דזשעיקאבס אליין האט זיך נישט געוואלט פארלאזן אויף דעיוון. ער, דזשעיקאבס, האט אליין אכטונג געגעבן אויף דער ארבעט פון די פראבן. עס איז געווען אנהייב ווינטער, און די פראבן העמדער וואס דזשעיקאבס האט צוגעגרייט זענען שוין געווען זומערדיגע פאר דעם קומענדיגן פרילינג און זומער, און דאס זומערדיגע אין די העמדער האט זיך געפונען אין דעם קאליר פון דער לייוונט. אין אנדערע זאכן איז דאס זומערדיגע העמד געווען פונקט אזוי ווי די ווינטערדיגע. דזשעיקאבס האט איינגעפירט אז ביי אים אין פאבריק האט מען נאר געמאכט א העמד מיט א קאלנער, א צוגענייטן. דזשעיקאבס האט פיינט געהאט די אמעריקאנער העמדער וואס מען האט באדארפט צושפילען דעם קאלנער באזונדער. זיין אידעי איז געווען אז מען פארלירט אסאך צייט מיט דעם וואס מען דארף צושפילען א קאלנער. זיין העמד וועלכע האט שוין א קאלנער אויף זיך טוט מען אן און מען פארקנעפלט און מען איז שוין פארטיג ארויסצוגיין אין גאס. עס איז געווען נאך איין סיבה פארוואס דזשעיקאבס האט געמאכט העמדער מיט צוגענייטע קעלנער. אַ פּערזענלעכע. ער אַלײן האָט פֿאַרמאָגט אַ נידעריקן האַלדז. און אַז ער האָט באַדאַרפֿט צושפּילען דעם אָפּגעטײלטן קאָלנער, פֿלעגט אים דאָס אָנקומען מיט שװײס און מיט מאַטערנישן. און עס איז נישט אַזױ גרינג דזשײקאָבסן אָנגעקומען, אײדער ער האָט זײן העמד מיטן קאָלנער געקאָנט פֿאַרקױפֿן. דזשעיקאבס איז געקומען קיין אמעריקע מיט זיין ווייב באלד נאך זיין חתונה, פון גאליציע. דא האט ער זיך שטארק געפלאגט און געטאן אלערליי זאכן און נישט געוואלט גיין אין א שאפ. אין א שאפ האט ער געזאגט זאל יענער ארבעטן. ער האט געפעדלט מיט אלערליי זאכן ביז ער האט דורך א צופאל איין מאל אפגעקויפט העמדער פון נאך א שריפה. די העמדער זײַנען געװען פֿאַרנעצט און אַ ביסל פֿאַררױכערט. ער האָט די העמדער אַהײמגעבראַכט און ער מיט זײַן װײַב האָבן גענומען אַרבעטן איבער די דאָזיקע העמדער, ביז זײ האָבן פֿון זײ געמאַכט אַ שטיקל לײַט. דזשײקאָבס האָט זײ דערנאָך פֿאַרקױפֿט און גוט פֿאַרדינט. און אַז ער האָט געזען, אַז ס'איז אַ גוטער מיסחר, האָט ער געקױפֿט אַ שטיק לײַװנט און געבראַכט אַהײם. ער האָט געשניטן, נאָכקוקנדיק נאָך אַן אַנדער העמד, און זײַן װײַב האָט גענעט, און אַזױ װײַטער, ביז ער האָט זיך מײשבֿ געװען און אױסגעלײדיקט אײן חדר טאַקע בײַ זיך אין שטוב און אַרײַנגעשטעלט אײן מאַשין און דערנאָך אַ צװײטע און דערנאָך אַ דריטע און אַזױ װײַטער, ביז יענער צימער איז שױן געװאָרן קלײן און דזשײקאָבס האָט גענומען אַ נײַע דירה מיט גרעסערע צימערן. און אפגעזונדערט צוויי צימערן פאר ארבעט און א קיך מיט א שלאף צימער פאר זיך. דזשעיקאבס האט אליין נישט געוואוסט ווי אזוי עס איז געשען אבער ער איז געוואקסן. זיינע הויפט-מעלות מיט וועלכע ער איז געקומען פון יענער זייט ים זענען אים דא שטארק צוניץ געקומען, זיין פינקטליכקייט און זיין ארנטליכקייט. שוין גאר פון אנהייב, ווען ער האט נאך ארומגעטראגן א פאק מיט העמדער אויף זיינע פלייצעס און געקלאפט אין אלע טירן, צו די באלעבאסטע וויל קויפן א העמד פאר דעם באלעבאס, שוין דעמאלט האט מען אומעטום געוואוסט אז דזשעיקאבס איז אן ארנטליכער מענטש און א פונקטליכער, און אזוי איז ער פארבליבן ביז איצט, ווען עס ארבעטן ביי אים שוין נאנט צו צוואנציג מענטשן. איצט ווען ער איז שוין א שטיקל גביר און וואלט שוין געקאנט זיך פארגינען צו זיין ניין קען ער אבער נישט זיין אנדערש ער האט זיך יא געביטן פון אויסנווייניג מען דערקענט שוין אין אים למשל ווען מען טוט נאר א קוק אויף אים אז ער איז רייך זיין אויסגעגלייכקייט זיין שטאלצער טריט זיין ווייס לויטערע הויט פון פנים האלז און נאקן און הענט זיין ווינטשיק זיס שמייכעלע, וואס בשעת ער טוט עס, צערוקן זיך אביסל זיינע ווינקלדיגע ליפן. זיינע קליידער, וואס מאכן אויף איינעם דעם איינדרוק, אז זיי קענען גאר קיינמאל נישט צעריסן ווערן. ביי א גביר רייסט זיך נישט. און נישט קוקנדיג אויף דעם אלעם, וואוינט דזשעיקאבס מיט זיין ווייב און זיינע צוויי קינדער נאך אין שכינות מיט זיין פאבריק. דאס אליין גיט אים צו אזויפיל חשיבות אויף עלען סטריט, מענטשן זאגן אזוי, זעט נאר אזוינער און רייסט נישט אויף יענעמ'ס אויגן. סוף זייט איינס קאסעט פֿינף. נישט אויפרייסן יענעמ'ס אויגן וואוינט דזשעיקאבס אין שכנות מיט זיין פאבריק. דזשעיקאבס איז אביסעלע קארגלעך, ער האט.